די אידן זענען אריבער די ירדן, זיי האבן נאכנישט גארנישט געטוען אין ארץ ישראל, זיי האבן אזוי ווי מ'האט געלערנט פריער די גאנצע אלע פעלקער האבן זיך דערשראקן, אפשר די סיבה פארוואס עס שטייט דאס איז צו מסביר זיין, דא איז אפשר דאס די אנהייב פון די פרק, סיבה איז צו מסביר זיין ווייל אז קיין שום גוי האט זיך נישט אנגעהויבן מיט זיי, אלע האבן זיך דערשראקן פון די נס פון די ירדן, אבער דערווייל טוען זיי גארנישט, זיי געפונען זיך אין א פלאץ וואס הייסט גלגל, וועט איר זען דאס הייסט אויכעט ערבות יריחו, עס איז א פלאץ קעגן יריחו, עס איז דאך געגאנגען אין די ירדן קעגן איבער ווי עס איז יריחו, אז ביז צווישן די ירדן און יריחו ערגעץ, דארט הייסט גלגל, דארט זענען זיי איינגעשלאפן די נאכט איז נאך די קריעת הירדן, און דא זענען זיי, יעצט בעת ההיא אין די צייט אין די תקופה אין די מקום, יעצט אין די פסוק פארציילט דריי זאכן וואס זענען געשען אין די, אין די פרק בעצם דריי זאכן וואס זענען געשען. אין די צייט צווישן די ירדן און יריחו, איין זאך איז די ענין פון די מילה וואס אונז גייען לערנען, צווייטע זאך איז די ענין אז מען האט געמאכט א קרבן פסח און אלעס ארום דעם, די דריטע זאך איז די מראה וואס יהושע האט געהאט ער האט געזען א מלאך די שר צבא השם, איז לאמיר עס אדורכגיין. די ערשטע זאך איז די אייבערשטער זאגט פאר יהושע א מצוה נעם חרבות צורים, חרבות הייסט שווערדן מיט מעסערס געמאכט פון צור געמאכט פון א שטיין, אזוי ווי ציפורה האט געמאלט מיט צור מ'פלעגט אמאל מאלן מיט שטיינער היינט מאלט מען מיט אייזן ס'איז אנדערש געווען, און מאל די בני ישראל שנית, וואס הייסט שנית? און יהושע האט אזוי געטון. האט גענומען חרבות צורים און געמאלט די בני ישראל אין א פלאץ וואס מען האט גערופען שפעטער גבעת הערלות על שם זה הייסט עס גבעת הערלות יעצט פארוואס וואס איז די פשט וואס איז די שנית וואס איז די צווייטע מאל וואס מען מאלט די אידן וואס וואס גייט דא פאר פארוואס האבן זיי נישט געהאט קיין ברית מילה איז דאך א מצוה זאל מען האבן ברית מילה איז די פסוק אליינס מסביר וזה הדבר דאס איז די פשט פארוואס מל יהושע איז אזוי די אלע וואס זענען געקומען פון מצרים די אלע יוצאי מצרים זענען געווען געמאלעט, אזוי ווי מיר האבן געלערנט כי מולים היו כל העם היוצאים ממצרים, ווען דעמאלטס פאר מען האט געמאכט די קרבן פסח שטייט דאך כל ערל לא יאכל בו האט זיך יעדער איינער געמאלעט אדער אפשר זענען געווען געמאלעט באופן כללי אין מצרים האט מען זיך שוין געמאלעט ווער ס'האט געוואלט, אבער די דור, די גאנצע דור יוצאי מצרים זענען געשטארבן אויפן וועג אין די מדבר, פארוואס? ווייל שלא שמעו בקול השם, ס'שטייט נישט דא פונקטליך וואס, אבער אונז ווייסט דאס מיינט די מעשה פון די מרגלים וואס דעמאלטס האט די אייבערשטער געשוואוירן אז זיי גייען נישט אריין גיין ארץ ישראל, נאר ווער גייט דא אריין ארץ ישראל א צווייטע דור, די בניהם די קינדער פון יענע דור וואס זענען ארויס פון מצרים, יעצט זיי האבן זיך נישט געמל'עט פארוואס, אין די מדבר האט מען נישט געמל'עט, די פסוק איז נישט מסביר פארוואס, דא פארשידענע פירושים אבער עס שטייט אז זיי האבן זיך נישט געמל'עט ממילא יעצט דארף מען מאלן נאכאמאל שנית די אידן מען האט שוין איינמאל כאילו געמאלעט די אידן אנגעהויבן מיט די טראדישן כאילו פון ברית מילה שוין געווען ביי אברהם אבינו אבער זעט אויס אז מצרים האט זיך עס אפגעהאקט אביסל און דא הייבט עס אן פריש אבער עס איז געווען אין די מדבר א הפסק יעצט יהושע מאלט נאכאמאל און מיט דעם ענדיגט זיך יעדער איינער האט זיך געמאלעט כאשר תמו כל הגוי יא די זעלבע לשון וואס איז געשטאנען ביי די ירדן כאשר תמו כל העם לעבור אלעס געשעט דא פאר אלע אידן די גאנצע עולם זאגט די אייבערשטער פאר יהושע היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם וואס איז פונקטליך די טייטש פון דעם רשי האט א מדרש וועגן דעם אפשר פשוט טייטש כאילו יעצט איז מען עכט ארויס פון מצרים, די חלק פון די יציאת מצרים איז געווען די ברית מילה, אז זיי זענען נכנס בברית השם אזוי ווי אברהם אבינו, אינצווישן איז געווארן עפעס א פאשלה, ס'איז דאך נישט אריינגעגאנגען די עולם, און יעצט צוריק, גייען מיר הייבן מיר אן צוריק די סדר, אזוי וועט מען גיין זען, מ'גייט מאכן צוריק פסח, ס'איז ממש אריבער די ריכטיגע יציאת מצרים, יציאת מצרים האט געדארפט זיין, מ'גייט אריין ארץ ישראל, ס'איז געווען א סטאפ אינמיטן, יעצט מאכט מען נאכאמאל יציאת מצרים, נאכאמאל ברית מילה, און מ'גייט אריין ארץ ישראל, מ'דארף האבן פסח וואס איז די ריכטיגע קרבן פסח, מ'גייט אריין ארץ ישראל. און על שם דעם גלותי את חרפת מצרים רופט זיך די פלאץ טאקע גלגל, מיר האבן שוין געלערנט אז די פלאץ הייסט גלגל, און יעצט לערנט מען א טעם פארוואס הייסט עס גלגל, על שם גלותי את חרפת מצרים איז דעם פלאץ. יעצט אז זיי זענען אין גלגל, יעצט מאכן זיי א קרבן פסח, בעצם מען האלט נאר דריי טעג שפעטער, יא י' ניסן זענען ארויס פון די ירדן און ממש י"ד ניסן, פיר טעג שפעטער מאכט מען שוין די קרבן פסח, מען האט געמאכט די קרבן פסח דארט בערבות יריחו אין דעם פלאץ, און נאך א חידוש, האבן שוין געפונען ווי אזוי מ'האט געגעסן מצה, מצות וקלוי, ס'הייסט מצה איז לכאורה פון די מצה, קלוי אפשר האט צוטון מיט די קרבן עומר וואס מ'זעט מ'ברענגט פון קלוי, האבן זיי געגעסן פון עבור הארץ, שוין נישט געווען מן, אזוי ווי די פסוק זאגט, די מן וישבות המן ממחרת, ס'הייסט דער אויף מארגן די נעקסטע טאג וואס זענען אריינגעגאנגען נאכן די נעקסטע טאג נאכן קרבן פסח אפשר ממחרת הפסח אדער ממחרת זענען זיי אריין ארץ ישראל, האט זיך אויפגעהערט די מן, ביז יעצט האבן זיי געהאט מן, יעצט האבן זיי אנגעהויבן צו עסן פון עבור הארץ, איי זיי האבן נאכנישט געוואוינט דארט, עס איז נאכנישט געווען קיין כיבוש הארץ, זעט אויס עס איז געווען ערגעץ ארום יריחו האט מען געקענט עפעס נעמען וואס האט געוואקסן און פון דעם האבן זיי געגעסן יענע יאר און פון דארט און ווייטער. יעצט ווען יהושע דרייט זיך אין יריחו און זעט אויס זעט אויס די מעשה ווערט פארציילט אזוי מען געדארפט היטן מען מען דארף זיך מאכן זיכער אז עס קומען נישט קיין גוים זיך צו שלאגן און אזוי ווייטער, מיטאמאל יהושע דרייט זיך דארט און ער זעט, עפעס א איש עומד לנגדו מיט א חרב, מיט א שווערד, פרעגט ער אים גלייך, ווער ביסטו, דו ביסט א איד, דו ביסט פון אונזערע, אדער לצרינו, ס'איז געווען א שאלה, מ'האט געטראפן א שוימעקער דער גייט אין די גאס, ער פרעגט, דו ביסט פון וועלכע זייט ביסטו? האט יענער געענטפערט, לא, איך בין נישט קיין איינער פון זיי, וואס בין איך, איך בין שר צבא השם, איך בין געקומען עתה באתי, גלייך יהושע וואס הייסט שר צבא השם, עפעס א סארט מלאך, רשי זאגט ס'איז די מלאך מיכאל, שר צבא השם, איך גיי העלפן די אידן אין זייער מלחמה, יהושע ביקט זיך פאר אים און פרעגט אים, נו, וואס ווילסטו, מה אדוני מדבר אל עבדו? און וואס ענטפערט ער? בעצם גארנישט, של נעלך מעל רגלך, אזוי ווי משה רבינו ביי די סנה, יא, נעם אראפ דיינע פיס, כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש, דאס איז ממש קודש, דאס איז ארץ ישראל, און אזוי טוט יהושע, עס שטייט נישט גארנישט וואס ער טוט, זעט אויס דאס איז נאר אזויווי א סימן, א שליחות, אז עס איז געקומען די מלאך צו העלפן די אידן מיט זייער מיליטער, מיט זייער מלחמה.